מלכים א', פרק ב'. אין דעם פרק לערנען אונז די צוואה וואס דוד המלך האט געגעבן פאר שלמה ווען ער איז געשטארבן, און בעצם ווי אזוי שלמה המלך האט מקיים געווען די צוואה, און די צוואה האט געמאכט אז שלמה המלך זאל זיין דער אום אן קיין מתנגדים דער מלך אויף אלע אידן, אזוי ווי דער פסוק רופט עס ותכון מלכותו מאוד, ס'איז געווען א זייער שטארק גענומען די מלוכה. איז קודם כל די צוואה פון דוד המלך, דוד המלך ויקרבו ימי דוד למות, האט גערופען שלמה האט אים געגעבען א צוואה, צוויי זאכן בכללות רעדט זיך די צוואה, קודם כל א צוואה רוחניות'דיגע צוואה, ער זאגט אים זאלסט זיין א מענטש, זאלסט היטען די תורה, זאלסט גיין די דרכי התורה וואס משה רבינו אזוי ווי שטייט אין תורת משה, אין לשונות פון ספר דברים איז דא זייער קלאר, און פארוואס דורכדעם אז דו וועסט היטען די תורה וועט די אייבערשטער מקיים זיין זיין הבטחה וואס ער האט מיך צוגעזאגט אז אויב מיינע קינדער וועלן גיין אין די ריכטיגע וועג בדרך התורה לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל וועלן זיי ממשיך זיין די מלוכה שוין איין זאך צווייטע זאך זאגט ער אים דא אפאר חשבונות בעצם וואס איך דארף ענדיגען און בעצם די מענטשן זיי זיי וואלטן זיך מתנגד געווען לכאורה צו שלמה'ס מלכות דארף עס אויך לטובתו דארף ער נעמען קעיר פון זיי זאגט ער דו ווייסט אז יואב בן צרויה איז טאקע געווען מיין שר צבא אבער ער האט געהארגעט צוויי אנדערע שרי צבאות ישראל אבנר בן נר די שר צבא פון שאול עמשא בן יתר איז געווען די שר צבא פון יהודה איז געווען ביי אבשלום אבער יואב האט אים געהארגעט און דוד האט ביי ביידע געהאלטן אז עס איז נישט געווען ריכטיג ער האט דאך געשאלטן יואב דעמאלטס וואס האט געהארגעט אבנר אויך ביי עמשא איז געווען בייז אויף אים זאגט אים שלמה ועשית כחכמתך זאגט אים דוד פאר שלמה ועשית כחכמתך זאלסט טון מיט שכל דאס הייסט זעט אויס יואב איז געווען א שטארקער מענטש מ'קען נישט סתם אזוי הרג'נען זאלסט טון מיט שכל ביסט דאך א חכם ולא תורד שיבתו בשלום זאלסט אים נישט לאזן שטארבן רואיג זאלסט אים הרג'נען אין אנדערע ווערטער. נאך א זאך, ס'איז געווען ברזילי הגלעדי, האבן אונז געלערנט, ער האט א טובה געטון פאר דוד דארט אין מחניים, האט אים געגעבן צו עסן, ער האט געשיקט זיינע קינדער זאלן זיין מיט דוד, זאגט ער שלמה זאל ווייטער טון גוטס פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער זאלן ווייטער עסן על שלחן המלך. א דריטע זאך, שמעי בן גרא, אונז געדענקן שמעי בן גרא איז געקומען געשאלטן קללה נמרצת דעמאלטס אין יענע טאג וואס איז אנטלאפן דוד, דוד האט אים געשוואוירן דעמאלטס אז ער גייט אים גארנישט טון, ער זאגט השם אמר לו קלל און אזוי ווייטער, זאגט אים פאר שלמה, ס'איז אלץ זייער פיין, אבער דו ווייטער זאלסט אים נישט לאזן שטארבן רואיג, אל תנקהו כי איש חכם אתה, זאלסט טוהן מיט שכל און אים מסדר זיין. שוין עד כאן צוואת דוד, דוד איז געשטארבן, מ'האט אים באגראבן, די פסוק פירט אויס, ער איז געווען קעניג פערציג יאר, זיבן יאר אין חברון, דריי און דרייסיג יאר אין ירושלים, שלמה זיצט על כסא אביו ותכון מלכותו מאוד. שוין. יעצט איין קודם כל לערנען אונז וואס איז געשעהן מיט אדוניהו, אונז האבן געלערנט פריער, דוד המלך האט נישט געזאגט גארנישט וועגן אדוניהו, אבער זעהט אויס דאס איז אויך א חלק פון מענטשן וואס זענען בעצם מתנגדים פון שלמה, ער האט זיי נישט געקענט הרג'ען דירעקט, מ'דארף טרעפן א וועג וויאזוי זיי צו הרג'ענען, א גוטן תירוץ, א גוטן הזדמנות. איז געווען אזוי די מעשה אדוני' איז געקומען צו בת שבע שלמה'ס מאמע זעהט אויס געווען א פאוערפול פרוי דארט זי האט געהאט אינפלוענס אויפן קעניג געווען זיין מאמע זי זאגט איך האב פאר דיך א בקשה איך קום מיט פרידן איך וויל דיך פרעגן עפעס דו ווייסט דאך אז איך דארף זיין די קעניג נאר וואס עפעס איז געשעהן אז די מען האט געגעבן די מלוכה פאר שלמה די אייבערשטער האט אזוי געוואלט איך בעט דיך איין זאך וויל איך נאך האבן כאילו ער בעט איר אזוי ווי א פרייז ער געבט איבער די מלוכה נישט קיין טענות אבער עפעס וויל ער וואס וויל ער ביז זי זאל רעדן מיט שלמה אז ער זאל אים געבן א חתונה צו האבן מיט אבישג השונמית ס'איז געווען דוד המלך'ס בעצם סוכנת אבער ער האט נישט געשלאפן מיט איר סאו כאילו מ'מעג זאל זי געבן אבישג פאר אים לפחות שוין זאגט בת שבע ווייסטו וואס זייער דיך כ'וועל דיר בעטן מאכן די בקשה צו די קעניג קומט זי שטייט א גאנצע מעמד וואס די מלך שטעלט זיך אויף ער ביקט זיך פאר איר ס'איז א מאמע יא טאקע א מלך אבער מ'דארף גיבן דעם מ'געט איר א מ'זעצט זיך אויף א שטול מ'געט א שטול פאר די מלך'ס מאמע, די אם המלך, ס'איז געווען אזא אפיציעלע פאסטן זעהט אויס, און זי זאגט איך האב א קליינע שאלה איך וויל דיך עפעס בעטן, נו וואס איז? איך וויל מען זאל געבן א אבישג פאר אדוניהו דיין ברודער פאר א ווייב. שלמה המלך האט פארשטאנען אז דאס איז נישט קיין קליינע בקשה, דאס איז א גרויסע בקשה, דא מיינט אנדערע ווערטער ער האט דאך אנגעזאגט פאר אדוניהו ער זאל זיצן שטיל, ער וועט טון עניטינג איז דמו בראשו ער זאל שוין שטארבן, זאגט ער אה, דו פארוואס בעטסטו א קליינע זאך פארוואס בעטסטו אים נישט די גאנצע מלוכה, ער איז דאך די גרעסערע ברודער, און אביתר איז דאך מיט אים און יואב איז דאך מיט אים, אנדערע ווערטער דאס איז נישט קיין קליינע בקשה, דא מיינט ער עפעס צו אונטערצוגראבן אונטער די מלוכה, האט אים געשוואוירן שלמה געשוואוירן אז בנפשו דיבר אדוניהו הדבר הזה, יעצט ער גייט אים הרג'נען, האט ער געשיקט בניהו בן יהוידע, מען זעט בניהו בן יהוידע דא איז געווען דוד שלמה המלך'ס עקזעקיושענער, ער האט געהארגעט אלע מענטשן פאר אים, ער איז געווען זיין גיבור, האט אים געשיקט פאר אדוניהו, געהארגעט שוין אויס מיט אדוניהו. יעצט איז דא די צוויי מענטשן אביתר מיט יואב וואס דוד וואס שלמה האט דערמאנט וואס זיי האבן בעצם געווען אויף אדוניהו'ס זייט און ער איז נישט העפי מיט זיי אויכעט נישט איז וואס קודם כל פאר אביתר האט ער געטון אזוי האט ער אים געשיקט נעמען רופן האט אים געזאגט זאלסט גיין בלייב נישט אין ירושלים גיי קיין ענתות דארט האסטו פעלדער גיי דארט כ'גיי דיך נישט היינט הרג'נען, פארוואס גיי איך דיך נישט הרג'נען, קודם כל ווייל ביסט א כהן, דו האסט געטראגן די ארון, א כהן איז א דבר חשוב, מען הרג'נט נישט קיין כהן אזוי שנעל, און צווייטנס דו האסט דיך, התענית בכל אשר התענה האסט דיך געפלאגט מיט אלע מוטשענישן אלע צרות פון דוד, ביסטו געווען מיט אים, איז איך גיי דיך נישט הרג'נען, איך גיי דיר אבער מגרש זיין, ווערסט אויס כהן, די ארון איז געווען דא אין ירושלים, ער שיקט אים אוועק צו ענתות, און די פסוק פירט אויס אז דאס איז א מילוי פון דבר השם אשר דיבר על בית עלי אויב אונז געדענקן, wow וואטס גאינג אן, ס'איז געווען א קללה אויף בית עלי אז קיין כהנים וועלן שוין מער נישט זיין פון זיינע אייניקלעך, דער אביתר איז געווען א אייניקל פון בית עלי, ס'איז געווען לאנגע צייט צוריק, אבער דאס מ'האט פארשיקט אביתר הכהן, איז דאס איז בעצם א קיום פון די נבואה וואס איז דעמאלטס געגעבן געווארן אויף עלי הכהן. אקעי יעצט איז דא די צווייטע וואס האט געווען בעצם מיט אדוניהו דאס איז יואב. האט יואב געהערט אז דער מלך נעמט דא, איז מסדר דא יעדע איינער וואס האט געהאלטן מיט אדוניהו, איז ער אנטלאפן, ווי איז ער אנטלאפן? ווייטער צו קרנות המזבח, אזוי ווי אדוניהו די זעלבע פלאץ, ער לויפט צו קרנות המזבח, ס'איז א ענין אז די קרנות המזבח זענען קולט, ער האט געטראכט אז דא וועט מען אים נישט קענען הרג'נען, און געזאגט פאר שלמה אז אז דארט יואב איז ביי די אוהל השם ביי די מזבח, שלמה האט געשיקט בניהו בן יהוידע, ער זאגט אים גיי הרג'ע אים דארט, און בניהו קומט און זאגט דער מלך זאגט קענסט ארויס גיין מען גייט דיך הרגענען ער זאגט ניין ניין איך גיי נישט ארויס דו ווילסט מיך הרגענען הרג'ע מיך דא בניהו האט צוריק געשיקט צום קעניג וואס זאל איך טוהן דער קעניג זאגט נישט קיין שום פראבלעם לאזט אים טוהן וואס ער וויל ער וויל מען זאל אים הרגענען דארט לאמיר הרגענען דארט פארוואס ער איז חייב מיתה אזוי ווי ער האט געהארגעט די צוויי צדיקים אבנר און עמשא ס'איז נישט געווען דוד המלך האט נישט געהאלטן דערפון און זייער בלוט גייט זיין אויף זיין קאפ און ס'איז זיין פראבלעם עס קומט זיך אים מיתה און וויבאלד ער איז חייב מיתה העלפט נישט די מזבח העלפט נאר פאר א שוגג, פאר כ'ווייס אדוניהו האט געהאט עפעס א טענה, אבער פאר סתם איינער וואס איז א חייב מיתה העלפט נישט די אלע זאכן, מ'גייט אים הרג'ענען, כך הוה, האט אים געהארגעט, באגראבן בביתו במדבר, אינטערעסאנטע לשון, מ'עט רעדן וועגן דעם, שוין. און אט בניהו איז געווארן אנשטאטס יואב די שר צבא, און צדוק איז געווארן אנשטאטס אביתר די כהן, די כהן גדול. שוין האט ש דוד מקיים געווען האלב פון די צוואה פון, שלמה מקיים האלב פון די צוואה פון דוד, וואס איז מיט שמעי בן גרא? ער האט אנדערע אינטערעסאנטע פלאן געטוהן מיט שמעי בן גרא, גערופן שמעי בן גרא, שלמה, ער זאגט אים, בוי דיך א הויז אין ירושלים, שמעי געדענקען אונז איז געווען פון בחורים, ס'איז א געגנט אינדרויסן פון ירושלים, זיי רופן בוי א הויז אין ירושלים, טארסט נישט ארויסגיין פון דארט, די רגע דו גייסט ארויס, דו גייסט אריבער נחל קדרון, דאס איז כאילו אויפן וועג, וועג פון ירושלים צו בחורים בעצם, ביסטו געענדיגט, ביסט טויט, שוין וואס זאגט שמעי, שוין ער האט א ברירה, זייער גוט, איך וועל פאלגן וואס דער מלך זאגט, און אזוי געטוהן און געוואוינט אין ירושלים, איז דריי יאר שפעטער, עס איז געווען א מעשה צוויי עבדים פון שמעי זענען אנטלאפן קיין גת צו די מלך דארט אכיש מלך בן מעכה זעט אויס אז עס איז געווען א וועג מען קען זיי צוריק בעטן מ'האט געזאגט פאר שמעי דיין עבדים מ'האט געטראפן ווי זיי זענען זאגט ער זאל גיין אויף גת זיי צוריק געבן כך הוה איז געגאנגען נעמען זיין חמור געגאנגען צו אכיש צוריק ברענגען זיינע קנעכט האט זיי געברענגט און פארציילט פאר שלמה אז שמעי האט עובר געווען אויף זיין שבועה ארויס געגאנגען פון ירושלים האט ער אים גערופן און געזאגט כ'האב דאך געזאגט אז איך האב דיך באשוואוירן אז וועסט ארויסגיין וועסטו שטארבן און דו האסט אפילו מסכים געווען יא האסט געזאגט טוב הדבר הייסט כאילו דאס איז אזויווי א אמן אויפן שבועה ביסט מחיוב אליינס וואס האסטו נישט געפאלגט האט ער אים ערקלערט אז זיין דין מיתה דו ווייסט דאך אז דו האסט אזא שלעכטס געטון פאר דוד האסט אים געשאלטן דעמאלטס אין יענעם טאג ווען ער איז אנטלאפן און והמלך שלמה ברוך איך בין געבענטשט למעשה נישט געשאלטן דו האסט געשאלטן בית דוד זעסט דאך אז אונז זענען נישט געשאלטן געבענטשט איז דו ביסט ראנג און מ'האט געהייסן ווייטער בניהו בן יהוידע ער זאל אים הרגענען, מ'האט אים געהארגעט, און די פסוק פירט אויס, והממלכה נכונה ביד שלמה, אלע זיינע שונאים זענען נישט דא, איז ער יעצט זיכער די מלך.